אקעי, מורי ורבותי, פרשת נשא, לעצטע וואך האבן אונז גערעדט וועגן די ענין פון די טעלעפאון בוק פון די נשא, בעצם איז עס די ווארט פון פרשת נשא האט צו טון מער מיט דעם, פרשת במדבר איז שוין פקודים, אז מען ציילט יעדע איינעם, מען גיבט יעדע איינער א פלאץ און א מקום, אונז האבן גערעדט אז מען דארף קענען זען, עס איז ענליך, איך טראכט ווען מען רעדט שוין פון פרשת ויקרא, עס איז נישט קיין חכמה צו לערנען נאר די הלכות, נאר די.

איז איך וויל איבערזאגן אביסל וואס ער ווי אזוי ער טייטשט אין די פרשה און אביסל מרחיב זיין מער איבערזאגן איבערגיין וואס ער וואס ער האט געזאגט וואס איך קען געבן איז אנטהאלטן דא נשא את ראש בני גרשון דאס איז געווען מען פארענדיגט די אידן אלע צוועלף שבטים איך וויל גאר נישט אפשר א מינוט קען מען זאגן וועגן די שבטים אבער קודם די די בני לוי איז לוי האט געהאט דריי קינדער לוי האט געהאט דריי קינדער גרשון קהת און מררי.

אין די פרשה גייט מען צו און מ'האט גענדיגט מסדר זיין די אלע מחנות, עס שטייט וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, ווייל יעצט אז מ'האט מסדר מ'האט אוועק געשטעלט די מחנות דארף מען ארויס שיקן ווער ס'באלאנגט נישט שיקט מען ארויס.

נישט אויב נישט די זעלבע ווערטער פארשטייט זיך א אנדערע נאמען ווי נחשון נדב איז עס נישט הויבען אלס אויף אן אנדערע אנדערע אנדערע מענטש אז אנדערע מענטש איז דאס וואס ער טוט אפילו ס'האט מיט די זעלבע זאך ווי אנדערע איז עס איז עס אנדערש איז זייער אנדערש איז דאס איז נאך א נאך א וועג וויאזוי מען קען מאכן א תיקון הפרטי אפילו ס'זעט אויס די זעלבע איז אבער אנדערש אין א אנדערע אנדערע עשרה זהב אן אנדערע כף אחת אנדערע זאכן. איז איך האף אז שבת זאלן מיר קענען נשא את ראש זיך אביסל טרעפן די תיקון הפרטי אויך פון וואס מען לערנט אויך פון וואס מען טוט און וואו מען גייט און וויאזוי מען קומט אן צו דעם און מאידך זיך זאגן א גוטע שבת.